היינט. ס'איז פאר מיר א פרייד און א כבוד צו קומען צו נאך קיין מאנטריאל. איך האב שוין לאנג לאנג נישט גערעדט פאר קיין אידישן עולם. ס'איז נישט מיין שולד, אבער דאס זענען די פאקטן. און איצט האב איך א געלעגנהייט צו רעדן אידיש, און דערצו צו טרעפן נאנטע פריינט, אזא נאנטן פריינט ווי מלך ראוויטש, וואס איז געוועזן וואס איך קען זאגן, אז מיין לעבן איז פארבינדן מיט אים. איך בין געקומען קיין ווארשע און ער האט מיך אויפגענומען ממש ווי א ברודער און ווי א קאלעגע. איך האב געוואוינט אין זיין הויז און געגעסן זיין וועגעטארישע שפייז. איך גלייב אז ביי אים האב איך אנגעהויבן צו ווערן א וועגעטאריער. ס'איז פאר מיר אויך א פרייד דא צו טרעפן מיין פריינט הענדעל. און זיין הויך קינסטלערישע געניאלע טאכטער און אסאך אנדערע שריפטשטעלער, איך וויל אויך דערמאנען רחלען ראוויטשעס נאנטע פריינדין, זיין פרוי, וואס איך קען שוין זינט יארן. קורץ, איך פיל זיך דא אינדערהיים. איך ווייס נישט צו מיין רעפעראט וועט זיין וועגן פילאזאפיע פון א אידישן שרייבער, איך גלייב דאס האט גאר צו טוען מיט רעליגיע, און מעטאפיזיק, אבער ווי ס'זאל נישט זיין, ס'איז נאענט צו פילאזאפיע, אויב איך רעד נישט גענוג הויעך, זאגט מיר, וועל איך רעדן העכער. מען הערט מיך ריכטיג? יא, מ'הערט. איך וועל אביסל ליינען, אביסל רעדן, דערנאך אויב איר וועט וועלן, וועט איר מיך פרעגן פראגן, און אויב כ'וועל וויסן דעם ענטפער, וועל איך זיין צופרידן אייך צו געבן אויב איך קאן נישט ענטפערן אויף קיין פראגע, ענטפער איך געווענליך אויף אן אנדער פראגע, אזוי אז איך טו מיר אלעמאל אן עצה. עס זענען געווען צייטן ווען מען האט געגלויבט אז רעליגיע האלט זיך ביים ענדיגן, אמווייניגסטן אין די ציוויליזירטע מדינות. דער חשבון איז געווען דער זעלבער וואס מיט אידיש, דאס אלטע פרומע דור שטארבט אויס, די יונגע און די געבילדעטע האבן מער נישט קיין גלויבן. אין אזא לאנד ווי די פאראייניגטע שטאטן וואו אידן זענען באלד געקומען ארבעטן אין שבת און ברעכן די אלטע צוימען האט די צוקונפט פון רעליגיע אויסגעזען זייער שווארץ. אויב די טאטעס זענען שוין גויים וואס וועלן נאך זיין די קינדער? אבער איך רעד דא נישט ספעציעל וועגן רעליגיע ביי אידן. אויף דער גאנצער ציוויליזירטער וועלט האט אויסגעזען אז רעליגיע שטארבט. און זי שטארבט גיך, ווייל ווי אזוי קען זיך פּארן רעליגיע מיט וויסנשאפט? די ביאלאגיע, די אסטראנאמיע, די ביבל-קריטיק, די געשיכטע, יעדעס געביט פון דער וויסנשאפט האט דערלאנגט דער רעליגיע א מעכטיגן קלאפּ. נו, און וויפיל קלעפּ קען אזא שוואך וועזן באקומען און אלס בלייבן לעבן? איך וועל דא נישט רעדן וועגן די רעליגיעס פון ווייטן אריענט, בראהמאניזם, בודהיזם, קאנפוציאניזם, נאר וועגן די רעליגיע וואס איז געבויט הויפטזעכטליך אויף דעם אידישן געדאנק, דעם תנך. וואסערע אונטערשידן ס'זאל נישט זיין צווישן אידנטום און קריסטנטום, ביידע האבן געקראגן פון דער וויסנשאפט די זעלבע קלעפ. אויב די וועלט איז נישט באשאפן געווארן אין זעקס טאג, נאר זי האט זיך אנטוויקלט אין משך פון ביליאנען יארן, און וויבאלד דער מענטש האט זיך אנטוויקלט פון דער מאלפע, דאמאלס צעפאלט זיך סיי די אידישע אמונה און סיי די קריסטליכע. עס בלייבט גארנישט מעהר ווי א בארג מיט אבערגלויבנס, פאלקלאר, און צווייפלהאפטע געשיכטע. זענען געווען צייטן ווען עס האט אויסגעזעהן אז מיט רעליגיע וועלן זיך אפגעבן בלויז די סאמע פינסטערע עלעמענטן פון מענטשליכן מין. אבער נישט געקוקט אויף די אלע קלעפ און שלעק, איז רעליגיע געבליבן לעבן נישט בלויז צווישן די אפגעשטאנענע און אומגעבילדעטע, נאר אפילו צווישן גאר אסאך וויסנשאפטסלייט, אדער מענטשן מיט הויכער בילדונג. א גרויסע צאל געלערטע וואס האבן געקראגן דעם נאבעל פרייז זענען ארויסגעקומען די לעצטע יארן מיט באהויפטונגען וואס האבן גאר געשטארקט רעליגיע. די קירכן און די שולן אין אלע לענדער ווערן באזוכט פון מענטשן וואס האבן העכערע בילדונג און ווייסן אלע טענות פון די דארוויניסטן און די ביבל קריטיקער. ס'פאראן בלויז איין לאנד וואו רעליגיע איז אזוי גוט ווי פארבאטן, סאוויעט רוסלאנד. אבער אפילו דארט מוז מען ממש טעראריזירן מענטשן זיי זאלן זיך אפהאלטן פון גיין אין קירך אדער אין שול. וואס ציט אזוי דעם מענטש צו רעליגיע? פון וואנען נעמט זיך איהר כח? דער ענטפער איז אז ערשטנס האבן די קלעפ וואס מען האט דערלאנגט די רעליגיע נישט געטראפן איהר אליין נאר איהר פאנצער אדער שייד אדער דער דרויסענדיגער שאל. די רעליגיע האט באקומען קלעפ אבער קיין איינע פון זיי איז נישט געווען קיין טויט קלעפ. צווייטנס האבן די שלעגער אליין אויך באקומען געוואלדיגע קלעפ נישט פון די רעליגיע נאר פון זייערע אייגענע העק און האמערס.

איז דאס מעגליך אז דער וואס האט געפארמט דאס אויער זאל אליין נישט הערן, און דער וואס לערנט דעם מענטש וויסן זאל אליין נישט האבן קיין געדאנק? אין די דאזיגע פשוט'ע ווערטער איז אויסגעדריקט דער רעליגיעזער געדאנק אין זיין סאמע ריינסטער פארם. עס איז נישט דא יענער כח אדער יענע וויסנשאפט וואס זאל קענען צעשטערן אט דעם גאט-באווייז. ער איז היינט פונקט אזוי שטארק ווי אין דער צייט ווען מען האט אים ארויסגעזאגט. צו די פארמען פון דער רעליגיע, צו אירע מלבישים, רעכן איך צו די אומצאליגע רייד וואס מענטשן האבן גערעדט וועגן גאט אדער אין נאמען פון גאט. זינט דאס מענטשליכע מין עקזיסטירט זענען אלעמאל געווען אזוינע וואס האבן גערעדט אין גאט'ס נאמען, געקומען צו דער וועלט מיט אלערליי שליחות'ן פון אים און אנטפלעקונגען. די דאזיגע שליחים, ווי קליין אדער גרויס זיי זענען נישט געווען, האט די מאדערנע וויסנשאפט אין גאר א גרויסע מאס אפגעלייקנט און ליקווידירט. אלע אטאקעס וואס זענען געמאכט געווארן אויף רעליגיע האבן פאקטיש געהאט איין און דעם זעלבן מיין, גאט רעדט נישט דירעקט צו קיין מענטשן און שיקט זיי נישט מיט קיין שליחות. די רעליגיעזע אינסטיטוציעס ליידן זייער שטארק ווען מען שלאגט זייערע אויטאריטעטן. אויב משה האט נישט גענומען די תורה פון גאט און אויב יעזוס איז נישט געבוירן געווארן פון רוח הקודש

אלס שטארקער ווערט ער, כ'מיין, איך וואלט געזאגט וואס ווייניגער שותף דער מענטש איז צו גאט אלץ גרעסער ווערט די גאט אידעע. מען קען נישט זאגן אז די אטעאיסטן האבן זיך נישט פארמאסטן אויך קעגן דער גאט אידעע. דער פילאזאפישער מאטעריאליזם האט געפרואווט אראפזעצן פון טראן דעם אלמעכטיגן אליין. לויט דעם פילאזאפישן מאטעריאליזם באשטייט דער קאסמאס, דער וועלטאל, פון בלינדע אטאמען בלינדע עלעמענטן וואס עקזיסטירן און ווייסן נישט אז זיי עקזיסטירן, קאמבינירן זיך אין אלערליי קאמבינאציעס, אבער זיי ווייסן נישט וועגן דעם. זיי, די בלינדע אטאמען און די בלינדע קאמבינאציעס, האבן כלומרשט געשאפן די שטערן, די פלאנעטן, די פלאנצן, די באשעפענישן, דעם מענטש, דעם מענטשליכן געדאנק. לויט דעם פילאזאפישן מאטעריאליזם, האבן אט די בלינדע עלעמענטן עקזיסטירט פון אייביג אויף, נישט וויסנדיג אז זיי עקזיסטירן. נאטירליך האבן אויך נאטירליך האבן אויך געמוזט עקזיסטירן פון אייביג אויף די געזעצן לויט וועלכע די עלעמענטן האבן פונקציאנירט. דער דאזיגער סיסטעם, וואס איז דורך און דורך מעטאפיזיק און קען נישט באוויזן ווערן דורך קיין שום לאגיק אדער ערפארונג, איז אליין א שטיק רעליגיע, אבער א נעגאטיווע רעליגיע. דער עסענץ פון אט דער רעליגיע איז, גאט איז בלינד, אדער די נאטור איז בלינד. ער עקזיסטירט אבער ער ווייסט נישט אז ער עקזיסטירט. צום באוואוסטזיין איז די נאטור דערגאנגען בלויז אין מארך פון מענטש. עס איז כדאי אנצוווייזן אז כאטש דער מאטעריאליזם נעמט צו פון דעם מענטש יעדע האפנונג אויף לוין, שטראף, השארת הנפש, העכערע גערעכטיגקייט, מאכט ער דאך דעם מענטש פאר אומגעהייער וויכטיג, ווייל לויט דעם פילאזאפישן מאטעריאליזם, איז דער מענטש די העכסטע דערגרייכונג פון דער נאטור, דער איינציגער אינזל פון באוואוסטזיין אין אן אומענדליכן ים פון בלינדקייט. אזוי קומט אויס אז סיי די אפיציעלע רעליגיעס און סיי דער פילאזאפישער מאטעריאליזם האבן ביידע געלייגט זייער פיל וואג אויף דעם מענטש. ביי די רעליגיעס איז דער מענטש שיער נישט א שותף צום מעשה בראשית, די מאטעריאלי, ביי די מאטעריאליסטן איז ער די העכסטע דערגרייכונג אין אוניווערס. אין ניינצנטן יארהונדערט האט דער פילאזאפישער מאטעריאליזם אפגעהאלטן גרויסע נצחונות. ס'האט זיך געדוכט אז דארווין האט איינמאל פאר אלעמאל אויפגעקלערט דאס רעטעניש פון לעבן, די אנטשטייאונג פון די מינים. די וויסנשאפט האט געהאט אסאך וויכטיגע דערגרייכונגען אין ניינצנטן יארהונדערט, און די מאטעריאליסטן האבן דאס אלץ פארצייכנט אויף זייער חשבון.

דער וואס האט געפורעמט דאס אויער איז אליין טויב, דער וואס האט געגעבן דעם מענטש פארשטאנד איז אליין אן אידיאט, א גולם. יא, עס האט אויסגעזען אז די וויסנשאפט שלאגט נישט בלויז די דאגמען, די שולן פון רעליגיע, נאר לעשט אויס די נשמה פון רעליגיע. אבער עס האט זיך באלד ארויסגעוויזן אז די שלעגער זענען ווייט נישט געווען אזוי שטארק ווי עס האט זיך זיי אויסגעדוכט. ערשטנס האט די מאדערנע פילאזאפיע וואס ווייטער אלץ מער זיך אפגעקערט פון מאטעריאליזם. קאנט, פיכטע, שעללינג, שאפענהאוער זענען אלע געווען פילאזאפישע אידעאליסטן, נישט מאטעריאליסטן. אפילו העגעל האט אנערקענט די אורשפרינגליכקייט פון דעם געדאנק, פון גייסט. צווייטנס איז פארגעקומען אין דער פיזיק א רעוואלוציע וואס האט אונטערגעגראבן דעם פונדאמענט פון מאטעריאליזם. דער אטאם. דער גרונטשטיין פון מאטעריאליזם און זיין ליבלינג האט זיך ארויסגעוויזן נישט דאס וואס מ'האט אים געהאלטן. אנשטאט צו זיין דער אור-עלעמענט פון גאנצן דאזיין, איז ער אליין היינט צו טאג א קאמפליצירטער סיסטעם, אזוי פארוויקלט, אזוי אויסטערליש, אזוי מיסטעריעז,

א ווידערשפעניגער זון. אסאך זארג און עגמת נפש האבן די מאטעריאליסטן אויך פון די אנדערע געביטן אין דער פיזיק. דער עטער, וואס האט אין ניינצנטן יארהונדערט געזאלט אויפקלערן די ערשיינונג פון ליכט, איז שוין אזוי גוט ווי טויט. מען מעג שוין זאגן נאך אים רבנן קדיש. מען באנוצט זיך מיט אלערליי גאמעס פון שטראלן, אבער וואס די שטראלן זענען, האט מען נישט קיין אהנונג. מען מוז זיי ערקלערן לויט צוויי טעאריעס, וואס ווידערשפרעכן זיך איינע די אנדערע, די איין טעאריע איז אז עס זענען טיילעכלעך און די אנדערע איז אז עס זענען ענערגיע און עפעס די ביידע שטימען נישט. איך וויל זיך דא נישט אריינלאזן אין קיין איינצלהייטן, ס'איז גענוג צו זאגן אז די מאדערנע פיזיק האט גרונטליך אונטערגעגראבן דעם מאטעריאליזם און אים פארוואנדלט אין א חורבה. נאך א גרעסערן שאדן האט דער מאטעריאליזם געליטן פון דער ביאלאגיע. דער דארוויניזם באשטייט פון צוויי טיילן. צוויי וויכטיגע טעאריעס. איין טעאריע איז די טעאריע פון עוואלוציע, דאס הייסט עס איז פארגעקומען אן אנטוויקלונג. דאס לייקנט היינט נישט אפ קיין שום ערנסטער ביאלאג. די עוואלוציע איז באשטעטיגט גאר אין א הויכער מאס. אבער די צווייטע טעאריע, אז די מינים האבן זיך אנטוויקלט בלויז אדאנק דעם נאטירליכן און געשלעכטליכן אפקלויב, דעם קאמף פאר דער עקזיסטענץ, אט די טעאריע האט געליטן א שרעקליכן דורכפאל. ווידער קאן איך זיך נישט אריינלאזן אין קיין פרטים, ס'איז גענוג צו זאגן אז זעלטן א מאדערנער ביאלאג זאל אנערקענען אט די טייל פון דארוויניזם. די באשעפענישן און די פלאנצן זענען צו קאמפליצירט זיי זאלן האבן געקאנט אנטשטיין אויף אזא שטייגער. יעדן טאג קומען צו נייע באווייזן אז עס איז פאראן דער פרינציפ פון צוועקמעסיגקייט אין דעם געבוי פון לעבעדיגע וועזנס. מיט אנדערע ווערטער, דאס אויג, דאס אויער, דער מח, האבן נישט געקאנט זיך אנטוויקלען פון זיך אליין. ס'איז דא געווען א צוועק, א פלאן. דאס ווארט טעלעאלאגיע, די לערע וועגן צוועקן אין דער נאטור, ווארפט אן א שרעק אויף די מאטעריאליסטן. ס'איז, גלויבן זיי, איין טריט פון טעלעאלאגיע צו טעאלאגיע. וויבאלד מען אנערקענט צוועקן אין דער נאטור, א פאראויס צוגעגרייטן פלאן און ציל, צעפאלט זיך דער מאטעריאליזם ווי א קארטן שטיבל. אפילו ריין מאטעמאטיש איז די אנטשטייאונג פון די מינים אוממעגליך אן א פלאן. פון מאטעריאליזם זענען אריבער די מערסטע וויסנשאפטסלייט היינט צו טאג צו אגנאסטיציזם, דאס הייסט צו דער באהויפטונג אז מען ווייסט נישט און מען וועט אפשר קיינמאל נישט וויסן. דער דורכשניטליכער פיזיקער אדער ביאלאג אדער אסטראנאם טענה'ט, מיר קענען רעדן בלויז וועגן ענינים וואו מיר האבן א צוטריט. מיר זענען וויסנשאפטסלייט, נישט מעטאפיזיקער. זעלטן אן ערנסטער מענטש זאל היינט גלויבן אין מאטעריאליזם, אדער ער זאל זיך ערקלערן פאר אן אויסגעשפראכענעם אטעאיסט. אלס מער און מער הערט מען געלערטע זאגן, עפעס א העכערער כח איז פאראן, אבער מיר ווייסן נישט וואס ער איז, און וואס איז דער צוועק פון רעדן וועגן זאכן וואו מען ווייסט גארנישט? בעסער לאמיר זיך אפגעבן מיט ענינים מיט מיט ענינים וואס זענען אונז מער ווייניגער באקאנט. עס איז א ווייטער מהלך פון דער אמאליגער אטעאיסטישער פעסטקייט און זעלבסטזיכערקייט ביז צום היינטיגן סקעפטיציזם און אגנאסטיציזם. אבער אזוי איז דער מענטש אז ער קען נישט מאכן קיין שלום מיט נישט וויסן. איבער די חורבות פון מאטעריאליזם און איבער די חורבות פון רעליגיעזן דאגמאטיזם שוועבט ווידער דער גייסט פון רעליגיע. א נייע רעליגיעזיטעט וואקסט אויס, נישט געבויט אויף נביאים, אויף שליחים פון גאט, נאר א רעליגיעזיטעט א ריינע, אן מענטשליכע שותפים און שליחים פון גאט. דער רעליגיעזער דענקער פון דער איצטיגער צייט האלט אז וויבאלד גאט קומט נישט צום מענטש מוז דער מענטש קומען צו גאט. מיר מוזן זוכן גאט אויף דעם זעלבן שטייגער ווי מיר זוכן די נאטור געזעצן און די נאטור אוצרות. אין קיין שום צייט האבן דענקנדיקע מענטשן נישט אזוי געזוכט גאט ווי אין אונזער צייט. איך וואלט דא געקאנט אויסרעכענען אסאך אסאך פערזענליכקייטן, אבער איך וועל זיך באנוגענען מיט איבערגעבן די אידעען, פון דער מאדערנער גאט-זוכעריי. א צאל ביאלאגן האבן זיך אומגעקערט צו דעם וואס מ'האט אמאל גערופן וויטאליזם. זיי גלויבן אז ס'זענען פאראן ביאלאגישע כוחות וואס מיר קענען נישט און וואס זיי רעגולירן אל דאס לעבעדיקע. מען קען נישט, זאגן זיי, מיט פיזיק און כעמיע ערקלערן ווי אזוי פון א מיקראסקאפיש קליין זוימען קעמערל ווערט א באשעפעניש מיט אלע אייגנשאפטן און כוחות. די גענען. די דזשינס, די עלעמענטן וואס טראגן איבער די ירושה פון עלטערן צו קינדער, זענען צו מיסטעריעז זיי זאלן טראגן א ריין מעכאנישן כאראקטער. אחוץ גוף איז אויך פאראן נשמה, און די דאזיגע נשמה אדער פסיכע בויט אויס אין דער מיטערס טראכט פון א טראפן זרע, א מענטש מיט אברים, חושים, געדאנקען און נייגונגען. טייל ביאלאגן גלויבן אז יעדע לעבעדיגע צעל האט א פסיכע. אנדערע גייען נאך ווייטער און ערקלערן ווי אמאל שפינאזע אז קערפער און גייסט זענען צוויי זייטן פון איין מטבע. אסאך אנערקענען שוין איצט פלאנמעסיגקייט אין דער נאטור. זיי הייבן אן מיט קריטיקירן דארווינ'ס טעאריע וועגן דער ענטשטייאונג פון די מינים, גייען אריבער צו צוועקמעסיגקייט אויף דעם געביט פון לעבן, און זיי קומען פריער אדער שפעטער צו דער באהויפטונג אז דער וואס האט באשאפן דאס אויג מוז אליין זיין א זעענדיקער. און דער וואס האט געפארעמט דאס אויער מוז אליין הערן, און די און אז דער באשעפער פון באוואוסטזיין מוז אליין זיין א בר דעת, נישט אן אידיאט. אז מען זאגט א' מוז מען זאגן ב'. ס'איז איין טריט פון אנערקענען צוועקן אין דער נאטור ביז אנערקענען גאט. ווי נאר מען אנערקענט באוואוסטזיין און צוועקן אין אוניווערס, אזוי איז מען שוין אריין אין דער ספערע פון רעליגיע. אויב עס איז פאראן א געטלעך אויג און א געטלעך אויער אין העכסטן זין פון ווארט, איז פאקטיש פאראן א השגחה. עס איז בלויז איין טריט פון השגחה כללית צו השגחה פרטית, פון דעם אז גאט טוט אכטונג אויף דעם אוניווערס און צו דעם אז ער טוט אכטונג אויף יעדן פרט, אויף יעדן טייל פון אוניווערס. ווייל אוניווערסאלע כוחות האבן זעלבסטפארשטענדליך אוניווערסאלע מעגליכקייטן און אוניווערסאלע מיטלען. עס איז אינטערעסאנט אז ווי נאר מען הויבט אן אנערקענען באוואוסטזיין און צוועקמעסיגקייט אין דער נאטור, מוז מען קומען צו אלע גרונט עלעמענטן פון דער אמונה. אפילו תחיית המתים איז שוין דאמאלס אין די ראמען פון דער מעגליכקייט אדער אפילו ווארשיינליכקייט. עס איז פאראן נאך א וויסנשאפטליכע ריכטונג וואס זוכט גאט, און דאס איז פסיכישע פארשונג. מיר אלע ווייסן אז עס זענען פאראן אין אלע לענדער ספיריטיסטן, טעאזאפן, אקולטיסטן פון אלערליי סארטן. אבער נישט אלע ווייסן אז פאראפסיכאלאגיע האט אנגענומען אין אונזער צייט דעם כאראקטער פון א וויסנשאפט. פאראפסיכאלאגיע

ערקלערט אז א דער פאקט האט געטראפן אזויפיל מאהל אז מען קען אים מער נישט ערקלערן פאר א צופאל. יעדער צווייטער אדער דריטער מענטש האט צו דערציילן א געשיכטע וואס מען קען זי אויף א שכל'דיגן אופן נישט ערקלערן. מיין אייגענע מוטער האט אמאל געהאט א חלום וואס איז געווארן מקוים דרײַ טעג שפעטער. א חלום וואס האט, קען מען זאגן, ארויסגעריסן א שטיק ווירקליכקייט פון דער צוקונפט, אדער איבערגעדרייט די ארדענונג פון דער צייט. מיין מוטער האט זיך גע'חלומ'ט אז עפעס א שכנ'טע אירע האט געוואונען אויף דער לאטעריע, זי איז נאך דעמאלס געווען א מיידל, זי האט אפילו נישט געוויסט אז ס'עקזיסטירט אזא זאך ווי לאטעריע, אבער אזוי האט זיך איר גע'חלומ'ט, אז ס'איז אריינגעקומען א פאסט טרעגער און דערלאנגט דער פרוי א בלאט פול מיט ציפערן, און דערביי האט דער פאסט טרעגער אויסגערופן, אויף דעם וועסטו געווינען אסאך געלט. ווען מיין מוטער האט זיך אויפגעכאפט האט זי דאס דערציילט מיין זיידן דער בילגייער רב, און דער זיידע האט אויסגעהערט, געזאגט, וואס ווייסן מיר וועגן חלומות? דריי טעג שפעטער האט מען געצויגן נומערן אין ווארשע, און ס'איז אנגעקומען א טעלעגראמע אז די פרוי האט געוואונען. מיין מוטער האט מיר דערציילט די דאזיקע געשיכטע נישט איין מאהל, נאר צענדליגע מאהל, און איך ווייס אזוי ווי ס'איז איצט טאג, אז ס'איז אמת. אפילו דער איין פאקט אליין מוז איבערקערן אין א געוויסן זין די פיליזאפיע, דעם מאטעריאליזם, און די פיליזאפיע פון צופאל און פון דער געטליכער בלינדקייט. אבער מיין מוטער איז ווייט נישט קיין איינציגע, איך האב געהערט אזוינע געשיכטן פון הונדערטער ערליכע מענטשן. יעדן פאל באזונדער קען מען, אויב מען וויל שטארק, אפפאטערן מיט חוזק, מיט ביטול, מיט אפלאכן, אבער אלע צוזאמען שטעלן זיי מיט זיך פאר א ים מיט פאקטן וואס באווייזן אז עס ווירקן אין אונז און ארום אונז כוחות וואס מיר קענען נישט ערקלערן לויט די באקאנטע נאטור געזעצן, לויט דער אנגענומענער פסיכאלאגיע. מיר האבן אפט א פארגעפיל אז עפעס וועט געשען, און עס געשעט ווירקליך. מיר טראכטן וועגן עפעס, און עס ווייזט זיך ארויס אז א מענטש וואס געפינט זיך נעבן אונז טראכט גענוי ווי אין דער זעלבער צייט דעם זעלבן געדאנק, כאטש ער איז נישט אקטועל אין דער, אין דער מינוט. אמאל באפאלט א מענטש אן עפאכע פון שלמזל'דיגקייט. וואס ער טוט טויג נישט. ווי ער גייט און שטייט פאלט ער אדורך. אזויפיל צרות און אומגליקן באפאלן אים, אז מען קען דאס נישט ערקלערן מיט דער קויזאליטעט, מיט דער קייט פון סיבות און פאלגן, און אפילו נישט פסיכאלאגיש. מען זעט בחוש אז ביי דער מענטש האט זיך דאס מזל אפגעטון. אן אנדער מאל הויבט אן גיין א מענטש משונה מזל'דיג. וואס ער טוט געלינגט אים. אפילו ווען ער מאכט א טעות, ברענגט דער טעות גוטע רעזולטאטן. דאס פאלק זאגט אין אזא פאל אז ווען דער מענטש רירט אן בלאטע ווערט עס גאלד. מען זעט עס באשיינפערליך אז ביי דער מענטש האט אויפגעשיינט דאס מזל. דאס זענען אלץ נישט וויסנשאפטליכע באגריפן און טערמינען. אבער איז נישט אמאל פאראן א ים מיט אמת וואס די וויסנשאפט אנערקענט נישט און וויל נישט אנערקענען און קען נישט אנערקענען? אזא גרויסער אסטראנאם ווי פלאמאריאן האט געגלויבט אין פאראפסיכאלאגיע און געשריבן דערוועגן וויכטיגע ווערק. אזוינע געלערטע ווי לאמבראזא, סיר אליווער לאדזש, און סיר וויליאם קרוקס האבן געגלויבט און געפארשט זאכן וואס דער געוויינליכער וויסנשאפטסמאן האט מורא זיך צו זיי צוצורירן. דער בארימטער פילאזאף וויליאם דזשעימס און דער בארימטער פסיכאלאג מעקדוגאל האבן א לעבן אוועקגעגעבן אויף פארשן אט די ענינים. עס וואלט צו לאנג געדויערט ווען איך וויל אייך איבערגעבן די ריזיגע ארבעט וואס ווערט געטון אויף דעם געביט אין ענגלאנד, אין אמעריקע, אין האלאנד, אין פראנקרייך, און אפילו אין ארץ ישראל. מער נאך ווי דאס, אין רוסלאנד, אין סאוויעט רוסלאנד, פארשט מען פאראפסיכאלאגיע. ס'איז דא א פראפעסאר איוואנאוו וואס האט ארויסגעגעבן א גאנצע ריי ביכער

אפילו אין דעם דאזיקן לאנד פון מאטעריאליזם. איך אליין האב אויף מיין, אויף מיין אמאטארישן שטייגער געזאמלט מאטעריאל וועגן אט די ענינים. איך האב נעמליך געבעטן די לייענער פון פארווערטס זיי זאלן מיר איבערגעבן פאקטן וואס האבן א שייכות מיט אט דעם געביט, און איך האב דערהאלטן א צאל בריוו וואס שטעלן מיט זיך פאר, זעלטענע דאקומענטן פון פאראפסיכאלאגיע. מיין פריינט דער בארימטער אידישער און העברעאישער שרייבער אהרן צייטלין גיט זיך אויך אפ שטארק מיט אט די עניינים. דער קריטיקער בער ריפקין האט אנגעשריבן א בוך וועגן דעם. עס האט עס האט זיך פארנומען דערמיט אויך אויף זיין אייגענעם שטייגער דער פויליש-אידישער שרייבער, הייסט דער אידישער שרייבער אין פוילן, שלמה גילבערט.

ביידע, סײַ די וויסנשאַפֿטסלײַט אין זייערע געביטן און סײַ די פּסיכישע פֿאָרשער, דערפֿירן נישט זייער רעליגיע צו קיין דאָגמע. זיי זענען נישט קיין גלויביקע אין ייִדישקייט, אין קריסטנטום אָדער אין וועלכער ס'איז אַנדערער רעליגיעזער דאָגמע. זיי זוכן גאָט אויף דעם זעלבן שטייגער ווי זיי זוכן נאַטור-געזעצן, נאַטור-ערשיינונגען. אייניקע פֿון זיי גלויבן אַפֿילו אין דעם כּוח פֿון תּפֿילה. זיי באַהויפּטן, אַז ווען אַ מענטש איז מתפּלל,

אדער א קאטאסטראפע מעג ער זיך רופן אטעאיסט. די גרויסע מעלה פון אט די פארשער באשטייט דערין וואס זיי זענען נישט צוגעבינדן צו קיין שום אויטאריטעטן, פאראורטיילן און טראדיציעס. זיי רעכענען זיך בלויז מיט די פאקטן, אדער מיט דער אויסטייטשונג פון די פאקטן. זיי לאזן אלעמאל אפן א טיר פאר אנדערע פאקטן און אנדערע אויסטייטשונגען. זיי זענען נישט קיין דאגמאטיקער, און נישט קיין פאנאטיקער. גראד דער גרויסער וואוקס פון דער וויסנשאפט רופט ארויס ביי פיל דענקער דעם רעליגיעזן געדאנק. מען קען זאגן אז די וויסנשאפט אליין איז ארויף אויף רעליגיעזע רעלסן. ווי אהין קען פירן אט די שטרעמונג? האט מען בלויז צו טון מיט א מאדע? אדער שטייט מען פאר א נייער עפאכע אין רעליגיעזן געדאנק? מיין מיינונג איז אז אז עס איז אן אנהויב פון א גאנץ נייער ריכטונג אין מענטשליכן דענקען.

עס דערנענטערט זיך א וויסנשאפט וואס וועט נישט קיין מורא האבן פאר דעם באגריף גאט אדער נשמה. עס דערנענטערט זיך אן עטיק און אפילו א סאציאלאגיע וואס וועט פריוון שאפן א בריק צווישן דעם מענטש און די העכערע כוחות. דאס האבן געטוהן פאקטיש כמעט אלע פילאזאפן, אויסער די אויסגעשפראכענע מאטעריאליסטן. דעקארט, שפינאזע, לייבניץ, קאנט, פיכטע און שעללינג האבן אנערקענט גאט. צי מען האט אים צי מען האט אים אנגערופן די סובסטאנץ אדער מאנאדע, אדער מיט וועלכן ס'איז אנדערן נאמען, ער איז אלעמאל געווען דער זעלבער גאט. כמעט יעדער פילאזאף האט געהאט זיין לערע וועגן גאט, זיין באגרינדונג פון מאראל, און זיינע צוזאגן פאר דער נשמה. איצט האלטן מיר דערביי אז די וויסנשאפט זאל דאס זאל טון דאס זעלבע אויף איר שטייגער און לויט אירע מעטאדן. גרויסע אנהויבן זענען שוין לאנג געמאכט געווארן. מיר ווייסן אז דער גרעסטער און דער גרעסטער וויסנשאפטסמאן פון אלע צייטן, ניוטאן, איז געווען א טיף רעליגיעזער מענטש. אפילו דארווין, וועמען די מאטעריאליסטן האלטן פאר זייער גרעסטע שטיצע, איז אין פריוואטן לעבן געווען רעליגיעז. אונזער דור האט געוויזן אז וויסנשאפט אן רעליגיע פירט צו א תהום. די דייטשע וויסנשאפט האט געדינט היטלערן. די סאָוויעטישע וויסנשאַפֿט האָט האָט געקניט פֿאַר סטאַלינען, זיך אַליין פֿאַרלייקנט און געשפּיגן אין פּנים, ווי דאָס איז געווען דער פֿאַל מיט אָנערקענען ליסענקאָן, אַ ביאָלאָג וואָס האָט ליסענקאָ איז געווען אַ ביאָלאָג וואָס האָט געלייקנט כּמעט אין ירושה געזעץ. אָן אַ גלויבן אין העכערע כּוחות פֿאַרלירט דער מענטש זײַן כאַראַקטער. ער איז אָפּגעשראָקן, האָט אַ געוואַלדיקן דרך־ארץ פֿאַר מאַכט און מוז דינען די תקיפים. אן וויסנשאפט ווידער ווערט דער גלויביגער זייער גיך א פאנאטיקער, הויפט אן א סך נארישקייטן אויף דעם רעליגיעזן געדאנק, און די שאל ווערט ביי אים וויכטיגער ווי דער קערן. ס'איז גענוג אנצואווייזן אויף דעם פאקט אז צווישן די פרומע אידן וואס וואלטן זיך געלאזט קוילען פאר א חומרא אדער פאר א מנהג, זענען געווען אזעלכע וואס האבן געשווינדלט, גערעדט לשון הרע, רכילות, און עובר געווען אויף די וויכטיגסטע געבאטן פון דער תורה.

אויב די וויסנשאפט דערנענטערט זיך צו רעליגיע, קען די קונסט געוויס נישט שטיין פון דערווייטנס. די טראגעדיע פון דער מאדערנער קונסט איז איר אפגעריסנקייט פון רעליגיע. די פארנאגראפיע, די נאקעטע אבסטראקציע, דער מבול פון שונד, די פארלייקענונג פון טאלענט, דאס איז אלץ א רעזולטאט פון דער גאטלאזיקייט אין דער קונסט. די וויסנשאפט האט געפרואווט פארלאזן גאט. די אמת'ע קונסט איז קיינמאל פון גאט נישט אוועק. די טראגעדיע פון דער רוסישער קונסט אין אונזער צייט איז די טראגעדיע פון דער רוסישער גאטלאזיגקייט, אין אטעאיזם. די טראגעדיע פון דער ליטעראטור דא אין לאנד, איך מיין די פאראייניגטע שטאטן, איך וויל נישט רעדן וועגן קאנאדע, שטאמט פון דעם זעלבן שורש. א לאנד און א שפראך איז נישט גענוג אויף צו שאפן א גרויסע ליטעראטור. דערצו דארף זיין א גלויבן אין העכערע כוחות. איך וויל אייך נאך צוגעבן אפאר זאצן. איך גיב זיי צו דערפאר ווייל איך האב געהאלטן דעם רעפעראט אין ארץ ישראל און איך האב דארטן צוגעגעבן אפאר ווערטער וואס זענען אקטועל דארט אבער זענען אקטועל אומעטום. איך זאג אזוי, אמת'ע קונסט איז פארבינדן מיט פאלקלאר, ווייל אמת'ער פאלקלאר ווארצלט אין רעליגיע. די קונסט וואס רייסט זיך אפ פון פאלקלאר רייסט זיך אפ פון די קוואלן פון קונסט. יענע העברעאיסטן וואס פרעדיגן

און וואט יו סעי איז סינס איטס נאט טרו איי דאנט ניד עני עקספלענעישן, איי האוו ריטן אלסא אבאוט מעני נאט גוד דזשענטיילס, איטס איט איז טרו, איט מעי בי טרו דעט איי רייט מאר אבאוט נעגעטיוו קערעקטערס דען אבאוט פאזעטיוו וואנס, און ביקאוס אוו דיס יו מעי סעי דעט די מאדזשאריטי אוו מיי היראס אר נאט האולי, דעי אר נאט סעינטס, דיס א דיפרענט ביזנעס, באט דזשאסט טו טשוז טו מעיק אלל די דזשוס בעד ענד אלל די קריסטענס גוד, דיס וואלד בי פאלס ענד א טרעטשערי נאט אנלי פראם א דזשואיש פוינט אוו וויו באט אלסא פראם א ליטערערי פוינט אוו וויו ענד איי וואלד סערטענלי נאט בעטרעי ליטערעטשור איווען איף איי וואלד העוו די אינקלינעישען טו בעטרעי מיי פיעפל. איטס קאמפליעטלי פאלס, דעטס אלל איי קען סעי אין דיס מאמענט. די פריינט דא צו מיין ראמאן דער מאן פון חלומות איז געבויט אויף א פאקט אדער ס'איז אויסגעטראכט? עס איז נישט געבויט אויף א פאקט און ס'איז נישט אויסגעטראכט. עס זענען געווען ביי אידן פראנקיסטן און ביי גויים פראנקיסטן און ס'זענען געווען פראנקיסטן נאטירליך לאנג נאכדעם ווי פראנק איז געשטארבן און איך שילדער אזא מין פראנקיסט דא. עס איז עס איז אויף אזויפיל אמת און אזויפיל ליגן וויפיל עס זענען אלע אידיש אלע ווערק אין ליטעראטור א טייל א טייל די געשיכטע מעג זיין צוגעפוצט אדער זי מעג זיין פארמירט אין געוויסע פארמען, אבער דער אינהאלט איז גענומען פון לעבן און אויך פון דער פאנטאזיע פארשטייט זיך. איך קען פארשטיין אז צווישן די פירער דא אין די ביבליאטעיק זענען פאראן טייל מענטשן וועלכע קענען א גוטן אידיש און טייל מענטשן וועלכע זענען ערצויגן געווארן אין ענגליש. ווען די מענטשן קומען צו אונז און ווילן העלפן א אידישע ביבליאטעיק דארף מען נישט זיין מיט זיי צופיל מקפיד זיין אויב עס איז זיי שווער צו רעדן אידיש און זיי רעדן ענגליש, די הויפט זאך איז זייער ציל איז א גוטער, די כוונה. יא, ס'איז אן אנדער פראגע, די פרוי, אגב, דאס וועט נישט דויערן לאנג, איך וועל ענטפערן פראגן בלויז וועלכע צען מינוט, די פרוי פרעגט מיך פארוואס כ'האב נישט דערמאנט פרוידן, כ'האב נישט דערמאנט פרוידן דערפאר ווייל פרויד האט זיך קיינמאל נישט אומגעקעהרט צום רעליגיעזן געדאנק, ער איז נישט געוועזן קיין מאטעריאליסט אבער ער איז אויך אפילו, האט זיך אפילו נישט גערעכנט פאר קיין אגנאסטיקער. ווען פרויד האט גענומען און באוויזן אז משה רבינו איז געווען אן עגיפטער, האט ער דערמיט נישט געטוהן קיין טובה דעם רעליגיעזן געדאנק, ערשטנס קען מען דאס נישט באווייזן, ס'איז געווען נישט מער ווי אן השערה, און א ווייטע השערה. צוליב דעם האב איך נישט געקאנט ארייננעמען פרוידן צווישן די דאזיגע מענטשן וואס האבן אזוי צו זאגן אונטערגעשטיצט די מאדערנע רעליגיע, איך וואלט געזאגט ער איז געווען אויף דעם געביט נייטראל און אפשר אביסעלע גענייגט אין דער אנדערער זייט. ערציילונגען אין ענגליש און אויף א ווייט... זינט עס האט זיך אנגעהויבן דרוקן אייערע ערציילונגען אויף ענגליש אין א ווייט פארשפרייטן דרוק, צירקולאציע, צירקולאציע אין ביכער און אין דזשורנאלן, און א סך פון די יונגע עלעמענטן פון דעם יונגן דור און סטודענטן פון אוניווערסיטעטן האבן ארויסגעוויזן א גרויס אינטערעס אין אייער ארבעט. וואלט איך אייך געוואלט בעטן אין אפאר ווערטער צו איר קענט אונז ערקלערן וואס איז די צוציאונגס קראפט וואס ציט צו דעם יונגן עלעמענט, און אגב בין איך זייער צופרידן ווייל עס זענען דא אסאך יוגנטליכע וואס זענען געוויס געקומען הערן. וועם זאל איך אלעס ערקלערן אין אידיש? נאטירליך ווייל איר אז איר פרעגט מיך אין אידיש ענטפער איך אין אידיש. דער דזשענטלמען וויל וויסן וואס האט צוגעצויגן די אידישע יוגנט צו ליינען מיינע זאכן. נאטירליך ס'איז ס'וואלט געווען אונטער מיין כבוד כ'זאל מיך דא אוועקשטעלן בארימען איך זאל זאגן ס'איז צו צוגעצויגן וואס אזוי איך וואלט געזאגט אזוי אז אסאך אידישע יונגעלייט האבן געפילט וואס זיי האבן אנגערופן א געפ א א הוילע עפעס האט געפעלט אין זייער פארגאנגעהייט פון די טאטעס האבן זיי געהערט אז זיי שטאמען פון שטעטלעך פון פון פון די אידישע ליטעראטור וואס זיי האבן געליינט פרצן און אנדערע האבן זיי געהאט א געפיל אז די מענטשן אין די שטעטלעך זענען אלע געווען הייליגע מענטשן. אזוי עפעס האט זיך זיי נישט געגלייבט אזא זאך, אויב די אידן פון די שטעטלעך זענען געווען אזוי הייליג, ווי קומט עס וואס די די אימיגראנטן פון די שטעטלעך זענען מער אדער ווייניגער געווענליכע מענטשן מיט מענטשליכע אייגנשאפטן, גוטע און שלעכטע, ווי קומט עס וואס זיי אליין זענען פול-בלוטיגע מענטשן? עפעס האט דא נישט געשטימט ביי זיי. איך וואלט געזאגט ביי מיר אין מיין שרייבן, איך האב געשריבן וועגן שטעטל, נישט אזוי ווי וועגן א חרוב'ע וועלט וואס מען דארף זי כסדר פארהייליגן, ווארום פאר מיר לעבט דאס אידישע שטעטל אדער ווארשע. איך האב געשריבן וועגן די מענטשן ווי מען דארף שרייבן ליטעראטור, גוט און שלעכט, איך האב געשילדערט נעגאטיווע טיפן, פאזיטיווע טיפן, אזוי אז זיי האבן געקאנט זען אין מיינע ווערק אזוי צו זאגן דעם שורש פון וואנען זיי שטאמען, זיי האבן געזען די גוטע זייטן און די שלעכטע זייטן, אונזערע אמת'ן, אונזערע טעותן, איך זאג דאס נישט אין מיין אייגענעם נאמען, נאר אסאך יונגע אידישע יונגעלייט, סטודענטן און אפילו פראפעסארן האבן מיר די זעלבע זאך געזאגט. זיי האבן געזאגט, יו פילד א געפ אין אווער נאלעדזש אוו אווער פאסט. און דאס קאן זיין האט אפשר צוגעצויגן. אגב, איז א כלל אז ווען א שרייבער איז איינגעאקשנט און ער שרייבט כסדר אויף א טעמע וואס ציט אים צו, וואס איז אים נאענט, און אויב ער האט א געוויסן טאלענט וועט ער פריער אדער שפעטער קריגן ליינער, ס'איז פאר מיר אן אמת'ע כבוד וואס כ'האב געקריגן אסאך ליינער צווישן די אידישע יוגנט, כ'בין אויך צופרידן וואס כ'האב געקריגן ליינער צווישן נישט אידישע יוגנט, איך האב די לעצטע אנדערטהאלבן וואכן פאר איך ארום אויף רעפעראטן בין איך געווען אזוי אין די יוניווערסיטי אוו ווירדזשיניע אין שארלאטסוויל אין דאן האב איך גערעדט אין אין סאן פערנאנדא וואלי קאלעדזש אין לאס אנדזשעלעס, פון דארטן בין איך געפארן קיין טולסא, ווי איז טולסא? אין אקלעהאמא, און ווידער גערעדט אין אוניווערסיטעט, אין יענע אלע פלעצער זענען נישטא גאר קיין סאך אידן, עס זעהט אויס אז נישט בלויז אידן נאר גוים זענען געוואלדיג נייגעריג וועגן אידישקייט און אידיש לעבן, זייער חשבון איז אזוי, א פאלק וואס האט אויסגעהאלטן טויזענטער יאהר מאטערנישן און גלות, און איז געבליבן טריי און קערט זיך איצט אום צו זיין לאנד, איז דורכגעגאנגען א היטלערן, אזא פאלק מוז האבן געוואלדיגע וויטאלע כוחות, און זיי ווילן וויסן אין וואס די כוחות באשטייען, פארשטייט זיך צו וועמען ווענדן זיי זיך, צו א שרייבער, צו א שעפערישן מענטש, ווי עס זאל נישט זיין, די גאנצע וועלט איז אינטערעסירט אין אונז און אין אונזער נשמה, און ס'וואלט געווען זייער א שלעכטע זאך ווען מיר וואלטן אנטוישט די דאזיגע וועלט, סיי די אידישע און סיי די נישט אידישע. אגב, ליבער פריינט, אויב איר וועט האלטן אז ס'איז די צייט אויפצוהערן, גיט מיר אן אנצוהערעניש, גיט מיר א צי ביים ארבל, און איך וועל וויסן וואס איר מיינט. גערעכט, איך האב דאס טאקע געזאגט. רעליגיע זאגט אז ער האט שוין געפונען. און דער גאט זוכער זאגט ער האט נישט געפונען נאר ער דארף האלטן אין איין זוכן. אגב איז פאראנען אין תנך דאס ווארט דרשו את ה' בהימצאו, פארשט גאט אין די צייט ווען איר געפינט אים. אין אנדערע ווערטער ווען אויב דו האסט אים געפונען מיין נישט אז האסט אים שוין געפונען. מען דארף אים כסדר זוכן. און ס'איז איך בין צופרידן וואס איר האט אויסגעדרוקט די דאזיגע באמערקונג. נאך איין פראגע פון. נאך איין פראגע. איך האב נישט, איך, פרענק גראסמאן, איך האב נישט געמיינט אזעלכענע מענטשן ווי אגנונ'ען אדער הזאס'ן, זיי זענען טאקע פארבינדן מיטן פאלקלאר, אבער ס'איז דא איצט אין ארץ ישראל א נייער סארט שרייבער וואס וואס שאטלט זיך אפ פון אידיש, און ווען מ'שאטלט זיך אפ פון אידיש, שאטלט מען זיך אפ פון דער אידישער פארגאנגעהייט, און אז מ'שאטלט זיך אפ פון דער אידישער פארגאנגעהייט, דערווייטערט מען זיך פון פאלקלאר. מיט אנדערע ווערטער, איך האב נישט גע'מוסר'ט די גאנצע העברעאישע ליטעראטור,